בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף עיין ד, מ'הייבט אן דף עיין ג עמוד ב', ביי די משנה די נייע פרק יום הכיפורים, זאגט די הייליגע משנה, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתיה, יום כיפור טאר מען נישט עסן מען טאר נישט טרינקען, וברחיצה מען טאר זיך נישט וואשן, ובסיכה מען טאר זיך נישט זאלבן די גוף מיט אויל, ובנעילת הסנדל מען טאר נישט אנטון שיך, ובתשמיש המיטה, שטייט דא פינף עינויים, שטייט דא זעקס אבער אכילה ושתיה ווערט גערעכנט אלס איינס פארדעם איז דא פינף, יעצט די פינף עינויים זענען אסור צו טון יום כיפור, נאר איין חילוק איז דא, אכילה און שתיה איז א איסור כרת. אלע אנדערע עינויים, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל און תשמיש המיטה, איז כרת איז נישט דא ביי דעם, וואס איז יא דא ביי דעם איז דא א מחלוקת ראשונים, צו ס'איז נאר א דרבנן אדער אפשר איז גאר א דאורייתא, אבער כרת איז זיכער נישט דא ביי דעם. זאגט יעצט די משנה, והמלך והכלה ירחצו את פניהם, סיי א מלך וואס ביי א מלך שטייט מלך ביפיו תחזינה עיניך ער דארף זיין שיין, און א כלה די ערשטע דרייסיג טאג נאך די חופה, דארף זיך אויך שיין מאכן פאר איר מאן, און זיי מעגן זיך יא וואשן זייער פנים, והחיה, און א פרוי וואס האט געהאט א קינד אין די ערשטע דרייסיג טאג, תנעול את הסנדל, מעג יא אנטון שיך, פארוואס? ווייל ס'נישט גוט פאר איר, זי דרייט זיך בארפיסיג, זי קען ווערן קאלט, און ס'נישט גוט אז זי ווערט קאלט, מ'רעדט נישט פארשטייט זיך ביי א מקום סכנה, ביי א מקום סכנה מעג מען אלעס טון, אבער סתם אזוי, אפילו סתם אזוי די ערשטע דרייסיג טאג מעג זי גיין שיך, דברי ר' לעזער, אזוי זאגט ר' לעזער, וחכמים אוסרין, און חכמים אסר'ן די אלע דריי, וואס טייטש סיי א מלך, סיי א כלה, סיי א חיה, א יולדת, זיי טארן נישט טון די אלע זאכן יום כיפור, זאגט יעצט די משנה, האוכל ככותבת הגסה, איינער וואס עסט יא יום כיפור א שיעור פון א כותבת הגסה, פון א גרויסע טייטל, כמוה וכגרעינתה, אזוי גרויס ווי א טייטל מיט די קערל אינעווייניג, און די זעלבע זאך והשותה, איינער וואס טרינקט יום כיפור מלא לוגמיו, דאס גייט אריין אין די מויל, איז חייב, איז ער חייב כרת במזיד בשוגג דארף ער ברענגען א חטאת, וואס נארמאל ווייסט מען דאך, ביי אלע אנדערע איסורי אכילה און איסורי שתיה וואס שטייט אין די תורה, איז דאך די שיעור א כזית צו א רביעית. דא איז די שיעור אסאך גרעסער ווייל דא שטייט נישט אין תורה מען טאר נישט עסן מען טאר נישט טרינקען, שטייט אין תורה ועניתם מען דארף זיך פייניגן, און ממילא איז דא דא א גרעסערע שיעור. זאגט יעצט די משנה, כל האוכלין מצטרפין לככותבת, וואס טייטשט נישט נאר איין מאכל אפילו מען נעמט אפאר מאכלים צוזאמען זיך מצטרף צו א ככותבת איז מען חייב, וכל המשקין מצטרפין למלא לוגמיו, אפילו אפאר מיני משקין, אבער האוכל ושותה אין מצטרפין, טאמער איינער וועט עסן א האלבע שיעור פון א מאכל א האלבע כותבת און טרינקען א האלבע מלא לוגמיו צוזאמען זענען זיך נישט מצטרף נאר יעדע זאך איז א חשבון פאר זיך זאגט יעצט די הייליגע גמרא די גמרא שטעלט זיך אויף די ערשטע זאך וואס מ'האט געזען אין די משנה יום הכיפורים אסור באכילה ובשתיה אז ס'איז אסור לכאורה משמע אז ס'איז נאר אסור און אויף דעם פרעגט די גמרא אסור? ענוש כרת הוא ס'איז דאך ממש עונש כרת, אסור איז משמע אז ס'איז נישט דא קיין עונש, נאר ס'איז סתם א איסור, און אונז ווייס מיר דאך אז ביי אכילה ושתיה שטייט אין די תורה כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה איז דא א איסור כרת, ענטפערט די גמרא, אמר רב אילא, ואיתימא רבי ירמיה, לא נצרכה אלא לחצי שיעור, די איסור איז טאקע נאר אויף א חצי שיעור, ס'טייטש אין די תורה שטייט טאקע מ'קריגט כרת, דאס איז ווען מ'עסט א גאנצע שיעור, ווען מ'טרינקט א גאנצע שיעור, אבער ביי א האלבע שיעור, וואס דארט איז נישט דא קיין איסור כרת, אויף דעם זאגט די משנה אז עס איז אסור באכילה ובשתיה, פרעגט אבער די גמרא, הניחא למאן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה, שטייט גאנץ גוט לויט די מאן דאמר וואס האלט טאקע אז א האלבע שיעור איז אסור מן התורה, שטייט טאקע אין די משנה אז ס'איז אסור, אבער למאן דאמר אלא למאן דאמר חצי שיעור מותר מן התורה, מאי איכא למימר, לויט די מאן דאמר וואס מ'וועט שוין זעהן דאס איז ריש לקיש, וואס ריש לקיש האלט אז חצי שיעור איז מותר מן התורה, ס'טייטש אז ווען די תורה זאגט אן איסור וואס איז דא ביי דעם א שיעור, טאמער איינער עסט א האלבע שיעור פון דעם, האלט ריש לקיש ער האט גארנישט עובר געווען, רבי יוחנן האלט ער'ט עובר געווען, נאר וואס דען, אן עונש איז נישט דא, אבער ריש לקיש זאגט ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין איסור, אויב אזוי וואסערע מין תירוץ איז דאס, קומט אויס ס'איז טאקע נישט אסור, און דאיתמר די גמרא ברענגט די מחלוקת, חצי שיעור, רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, ריש לקיש אמר מותר מן התורה, און ממילא חזר'ט זיך איבער די שאלה, הניחא לרבי יוחנן, אלא לריש לקיש מאי איכא למימר, וויאזוי וועט מען פארענטפערן אונזער משנה לויט ריש לקיש, פארוואס זאגט די משנה אז יום כיפורים אסור באכילה ובשתיה, לכאורה איז נישט נאר אסור, ס'איז דא ביי דעם אן עונש, און קענסט מיר נישט זאגן חצי שיעור, ווייל לויט ריש לקיש איז חצי שיעור מותר, ענפערט די גמרא, מודה ריש לקיש שאסור מדרבנן, ריש לקיש איז אויך מודה אז דא א איסור מדרבנן אפילו ביי חצי שיעור, און דערפאר זאגט די משנה יום כיפורים אסור באכילה ובשתיה, פרעגט אבער די גמרא, אי הכי, טאמער ריש לקיש איז טאקע מודה אז א חצי שיעור איז אסור מדרבנן, אויב אזוי לא ניחייב עליה קרבן שבועה, זאל מען נישט זיין חייב אויף דעם א קרבן שבועה, וואס איז דאס א קרבן שבועה? איז לאמיר זען אינעווייניג, אלמה תנן, די גמרא פרעגט פארוואס שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין שבועות, שבועה שלא אוכל, טאמער איינער מאכט א שבועה אז ער גייט עפעס נישט עסן, וואס אונז ווייס מען טאמער איינער מאכט א שבועה א שבועת ביטוי, ער מאכט א שבועה אז ער גייט עפעס טון, צום סוף טוט ער עס נישט, אדער ער מאכט א שבועה ער גייט עפעס נישט טון, צום סוף טוט ער עס יא, איז ער עובר אויף אן עבירה ער דארף ברענגען א קרבן, וואס איז אבער טאמער איינער מאכט א שבועה ער גייט נישט עסן, ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים, און ער האט געגעסן מאכלות אסורות. חייב איז ער חייב צו ברענגען א קרבן שבועה, פארוואס ווייל ער האט עובר געווען אויף דעם שבועה, ור' שמעון פוטר, ר' שמעון פאטערט, ער זאגט ער דארף נישט ברענגען א קרבן, והוינן בה, און די גמרא דארט אין שבועות פרעגט, אמאי חייב, וואס עפעס האלט די תנא קמא אז מען איז חייב ביי אזא אופן, מושבע ועומד מהר סיני, וואס טייטש די כלל איז די דין איז, טאמער איינער מאכט א שבועה ער גייט מקיים זיין א מצוה, און צום סוף איז ער נישט מקיים די מצוה, דארף ער נישט ברענגען א קרבן, ער איז נישט עובר א שבועת ביטוי פארוואס? ווייל ס'איז נישט א נייע שבועה, ס'איז מושבע ועומד מהר סיני, בעצם יעדע איד איז שוין באשוואוירן צו פאלגן די תורה, און ממילא אויב אזוי, דא אז איינער מאכט א שבועה ער גייט נישט עסן מאכלות אסורות צום סוף עסט ער מאכלות אסורות, איז נישט פשט ער האט עובר געווען אויף די שבועה, ער איז דאך מושבע ועומד, אויב אזוי פארוואס האלט טאקע די תנא קמא אז ער איז חייב א קרבן, איז אויף דעם ברענגט דארט די גמרא אין שבועות צוויי תירוצים, איין תירוץ זאגט דארט די גמרא, רב ושמואל ור' יוחנן דאמרי, זיי זאגן די תירוץ, אז בכולל דברים המותרים עם דברים האסורים, וואס טייטש זיי זאגן אז די סיבה וואס דער תנא קמא זאגט אז ער איז חייב א קרבן שבועה איז ווייל דארט רעדט זיך אז דער מענטש האט כולל געווען דברים המותרים מיט דברים האסורים, דאס טייטש נישט נאר ער האט געשוואוירן אז ער גייט נישט עסן שקצים און רמשים צו נבילות און טריפות, נאר ער האט געשוואוירן ער גייט נישט עסן כשר'ע מאכלים און אויכעט מאכלות האסורים, וואס ביי אזא ציור זאגן רב ושמואל ורבי יוחנן ליגט אויכט כלול אין דעם זאכן וואס איז נישט מושבע ועומד, וואס דאס איז די כשר'ע זאכן, און ממילא קען מען שוין אויכט כולל זיין אין דעם די אנדערע זאכן, און פארדעם האלט תנא קמא אז מען איז חייב א קרבן. רבי שמעון קריגט זיך, רבי שמעון האלט נישט די סברא אז מען קען כולל זיין זאכן וואס איז מותר צוזאמען מיט זאכן וואס איז אסור. וריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט א גאנצע אנדערע תירוץ. ריש לקיש זאגט אז דער שבועה דא רעדט זיך א שבועה אויף א חצי שיעור, וואס ריש לקיש לשיטתו האלט דאך אז א חצי שיעור איז מותר מן התורה, און במילא ביי א חצי שיעור איז טאקע נישט מושבע ועומד. און פאר דעם טאקע זאגט ריש לקיש אז די תנא קמא האלט אז חייב, נאר וואס דען, דארט איז דא א מחלוקת אין שבועות איז דא א מחלוקת צווישן די חכמים און רבי עקיבא, וואס איז טאמער איינער מאכט א שבועה סתם ער גייט נישט עסן, די חכמים האלטן אז סתם ווען איינער מאכט א שבועה סתם אן מפרש זיין וויפיל, איז דאס א כזית, רבי עקיבא זאגט ניין, אפילו א כל שהוא ליגט אין דעם, און ממילא אז ריש לקיש וויל דא ענטפערן אז דא רעדט זיך ביי א ציור וואס א מענטש מאכט א שבועה אויף א חצי שיעור, איז לויט די חכמים קען מען נישט זאגן ער מאכט א שביעית סתם, ווייל סתם איז נישט קיין חצי שיעור, סתם איז א גאנצע שיעור, און ממילא זאגט ריש לקיש, אי אתה מוצא אלא במפרש חצי שיעור ואליבא דרבנן. לויט די חכמים וואס האלטן טאקע אז ווען א מענטש מאכט א שבועה סתם מיינט עס א גאנצע שיעור, וועט מען טאקע דארפן דא איינזעצן אז דער מענטש זאגט קלאר ער מאכט א שבועה אויף א חצי שיעור, וואס ביי אזא ציור זענען חכמים אוודאי אויך מודה אז די שבועה איז חל אויף דעם, און ווייטער ריש לקיש לשיטתו אז חצי שיעור איז מותר מן התורה, און דערפאר איז דא ביי דעם א שבועה, או בסתם ואליבא דרבי עקיבא דאמר אדם אוסר עצמו בכל שהוא, אדער לויט רבי עקיבא וואס רבי עקיבא קריגט זיך אויף די חכמים, קען מען טאקע איינזעצן דא אז א מענטש מאכט א שבועה סתם, וואס סתם ליגט אין דעם א כל שהוא, און ריש לקיש ווייטער לשיטתו אז חצי שיעור איז מותר מן התורה, דערפאר איז נישט מושבע ועומד, און דערפאר איז חל דא א שבועה. יעצט אזוי, אונז האבן דאך געוואלט זאגן אז לויט ריש לקיש איז אפילו ביי פלעצער וואס חצי שיעור איז מותר מן התורה, מדרבנן אבער איז דא אן איסור, און ממילא פרעגט די גמרא, דא זעהן מיר קלאר נישט אזוי, פארוואס? ווייל טאמער ביסט גערעכט אז לויט ריש לקיש איז חצי שיעור אסור מדרבנן, וואלט לכאורה אויך געדארפט זיין די דין אז טאמער א מענטש מאכט א שבועה אויף א חצי שיעור, וואס איז טאקע נישט אסור מן התורה אבער ס'איז אסור מדרבנן, וואלט מען אויך געדארפט זאגן מושבע ועומד. וואס טייטש? איסור דרבנן איז אויך דא א בחינה פון א מושבע ועומד שטייט אין די תורה ועשית ככל אשר יורוך מען דארף פאלגן וואס די חכמים הייסן, און פון דעסטוועגן זעהן מיר ריש לקיש זאגט נישט אזוי, איז לכאורה משמע פון דעם אז ריש לקיש האלט נישט אז חצי שיעור איז אסור מדרבנן, זאגט אבער די גמרא, וכי תימא, אפשר וועסטו מיר וועלן זאגן, איך ווייס וואס דו וועסט מיר וועלן זאגן, אז כיוון דאית ליה היתר מן התורה, קא חייל קרבן שבועה, וואס טייטש זאגסט מיר בעצם דא זייער א ווילדע תירוץ, זאגסט מיר א תירוץ, אז טאמער ביסט גערעכט, אז ריש לקיש האלט אז חצי שיעור איז אסור מדרבנן, הייסט עס שוין מושבע ועומד, און אז ס'איז מושבע ועומד וואלט די שבועה נישט געדארפט חל זיין, וואלט מען נישט געדארפט ברענגען א קרבן שבועה, איז א ראיה אז ריש לקיש האלט אויך נישט קיין איסור מדרבנן, אויף דעם זאגט די גמרא ווער זאגט? אפשר טאקע האלט ריש לקיש דא א איסור מדרבנן, פונדעסטוועגן הייסט דאס נישט מושבע ועומד, און פאר דעם טאקע קען א שבועה אויף דעם חל זיין, זאגט אבער די גמרא ס'איז נישט אזוי, ווייל טאמער ביסט גערעכט אז ס'איז דא א איסור מדרבנן, וואלט אוודאי ריש לקיש געזאגט אז דאס הייסט מושבע ועומד, פארוואס? ווייל והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין שבועות, שבועת העדות, שבועת העדות דאס איז טייטש אז ווען איינער בארגט געלט פאר א צווייטן, און צוויי מענטשן, צוויי עדים זעען דאס, און שפעטער ער וויל זיי זאלן קומען זאגן עדות, זאגן זיי, אונז ווייסן, זיי האבן גארנישט געזען, און זיי שווערן אז אונז זעמער נישט קיין עדים, אונז זעמער בכלל נישט דארט געווען. שפעטער ווערט מען געוואויר, זיי זענען אליין מודה, אז זיי האבן יא געזען, אז זיי האבן געזאגט ליגנט, איז דארפן זיי ברענגען א שפעציעלע קרבן, א קרבן שבועת העדות. איז א שבועת העדות, אינה נוהגת אלא בראויין להעיד. זאגט דארט די משנה, דאס איז נאר ביי א מענטש, וואס קען טאקע עדות זאגן, ס'טייטש לולא די שבועה, וואלט זיין עדות געווען א גוטע עדות, אבער א מענטש וואס איז נישט ראוי עדות צו זאגן סתם אזוי, איז ביי אזא סארט מענטש איז נישט דא דער דין ער דארף נישט ברענגען א קרבן. והוינן בה, און די גמרא פרעגט דארט אויף די משנה, למעוטי מאי, וואס קומט די משנה ממעט צו זיין, ווייל אין די רישא פון די משנה שטייט דארט אז ס'איז נישט דא קיין שבועת העדות, נישט ביי נשים, נישט ביי קרובים, נישט ביי אנדערע פסולי עדות, און וואס איז דער חידוש דא אז בראויין להעיד וועם נישט וועם קומט מען ממעט זיין? איז אזוי, רב פפא אמר, רב פפא זאגט למעוטי מלך, ס'איז טייטש אז א מלך דארף נישט עדות זאגן ווייל ס'איז נישט קיין כבוד אז א מלך זאל עדות זאגן, דערפאר הייסט נישט א מלך ראוי להעיד, און דערפאר איז ביי א מלך נישט דא דער קרבן פון שבועת העדות, רב אחא בר יעקב אמר, רב אחא בר יעקב זאגט, למעוטי משחק בקוביא, ס'טייטש איינער וואס איז משחק בקוביא, ער שפילט קארטן מיט די חברים, וואס דאס איז א איסור מדרבנן, ס'איז גזל מדרבנן, פארוואס? ווייל מ'טוט עס נישט מיטן גאנצן הארץ, איז דאס איז טייטש א מענטש וואס איז נישט ראוי להעיד, ווייל חכמים לאזן אים נישט עדות זאגן, און דערפאר ביי אים איז אויך נישט דא דער קרבן שבועת העדות, און ממילא פירט די גמרא אויס, והא משחק בקוביא, מדאורייתא מיחזא חזי, אוודאי מדאורייתא איז א מענטש משחק בקוביא ראוי צו זאגן עדות, ווייל ער איז נישט באמת א גזלן, נאר וואס דען? ורבנן הוא דפסלוהו, די חכמים זאגן אז ער טאר נישט עדות זאגן ולא קא חיילא עליה שבועה, פון דעסוועגן זעהן מיר אז ער דארף נישט ברענגען א קרבן שבועת העדות, פארוואס? ווייל ס'איז דא אויף אים א פסול עדות מדרבנן, זעהן מיר אז א דרבנן'דיגע זאך האט א גרויסע כח, איז במילא, לכאורה דא אויך, טאמער ביסט גערעכט אז לויט ריש לקיש איז חצי שעיר אסור מדרבנן, איז דאס אליין וואלט געדארפט זיין כאילו ער איז מצווה ועומד, ווייל ס'איז גאר א שטארקע זאך, און במילא וואלט די שבועה לויט די תנא קמא פון די פריערדיגע משנה אויך נישט געדארפט חל זיין, און אז מ'זעט אז ריש לקיש זאגט נישט אזוי, איז לכאורה א ראיה אז ריש לקיש האלט אז חצי שיעור איז טאקע מותר מדרבנן, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ס'קען אוודאי זיין אז ריש לקיש האלט אז חצי שיעור איז אסור מדרבנן, נאר שאני התם, ביי שבועת העדות איז אנדערש, ווייל דאמר קרא, דער פסוק זאגט דארט ביים שבועת העדות, אם לא יגיד, וואס איז משמע פון דעם אז דווקא אזא מענטש וואס האט געקענט עדות זאגן, אבער ער האט נישט עדות געזאגט, והאי, לאו בר הגדה הוא כלל, דער מענטש וואס איז משחק בקוביא, אין הכי נמי, ער האט נאר א דרבנן'דיגער פראבלעם, די חכמים לאזן אים נישט עדות זאגן, אבער ווי נישט ווי, ער קען טאקע נישט עדות זאגן, טעכניש קען ער נישט עדות זאגן, און ממילא אז ער קען נישט עדות זאגן, און נישט דא ביי אים א קרבן פון שבועת העדות, מה שאין כן ביי אונז, אפילו אז מען וועט זאגן אז חצי שיעור איז אסור מדרבנן, זאגט די גמרא קען ריש לקיש נאך אלץ זאגן אז ס'הייסט נאך אלץ נישט מושבע ועומד, און דערפאר קען מען טאקע זאגן אז דער תנא קמא וואס זאגט אז שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים ביי ציור וואס דער מענטש האט געמאכט א שבועה בחצי שיעור, אפילו טאקע א איסור מדרבנן איז דא, מושבע ועומד הייסט ער נישט, און דערפאר דארף ער ברענגען א קרבן שבועת ביטוי. זאגט יעצט די גמרא אויף די גאנצע קשיא וואס מען האט געפרעגט, ווי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע סוגיא, די גמרא געפרעגט וויאזוי זאגט די משנה אז אכילה און שתיה יום כיפור איז אסור לכאורה איז נישט נאר אסור ס'איז דא א חיוב כרת ביי דעם און אויף דעם פרעגט די גמרא וואסער מין קשיא דאס וכל היכא דענוש כרת לא תני אסור א פלאץ וואס א עונש כרת שטייט נישט פאסט נישט א לשון אסור והתניא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא די ברייתא זאגט אז אף על פי שאמרו אפילו מ'האט געזאגט יום כיפור אז אסור בכולן אז אלע פינף עינויים איז אסור פון דעסט וועגן לא אמרו עונש כרת אלא על אוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד, אז די איסור כרת איז נאר איינער וואס עסט טרינקט אדער טוט א מלאכה יום כיפור, איז אבער על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז פאסט יא לשון אסור בכולן, די לשון אסור פאסט אויך אויף אכילה און שתיה, ממילא וואס איז געווען די גאנצע קשיא? ענטפערט די גמרא הכי קאמר, אזוי האט די ברייתא געמיינט צו זאגן, ס'הייסט די ברייתא מיינט עפעס אנדערש, די ברייתא מיינט צו זאגן אז כשאמרו אסור, די ווארט אסור פאסט אוודאי נאר לא אמרו אלא בכחצי שיעור, נאר אויף א חצי שיעור, אבל כשיעור, ענוש כרת, אוודאי כשיעור פאסט נישט א לשון אסור, ווייל ביי דעם איז דא א עונש כרת, און די ברייתא איז מוסיף, ואף על פי שענוש כרת, אין ענוש כרת אלא על אוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד, אז די איסור כרת איז טאקע נאר אויף אוכל ושותה, און איסור עשיית מלאכה, אבער ווייטער די לשון אסור וואס די ברייתא באנוצט זיך מיט דעם איז נאר א לשון אויף די אנדערע עינויים, נישט אויף אכילה ושתיה, און ממילא די קשיא איז נאך אלץ א גוטע קשיא. זאגט יעצט די גמרא נאך א תירוץ אויף די ארגינעלע קשיא, אז לכאורה וויאזוי קען שטיין אסור אויף אכילה און שתיה, ס'איז דא ביי דעם א חיוב כרת, און די ערשטע תירוץ איז געווען חצי שיעור, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, ואיבעית אימא, כי קתני אסור אשארא, דאס וואס שטייט טאקע דא אסור, גייט נישט ארויף אויף אכילה ושתיה, נאר ס'גייט טאקע ארויף אויף די אנדערע זאכן, אויף רחיצה, נעילת הסנדל, סיכה, תשמיש המיטה, אויף דעם גייט ארויף די ווארט אסור, וואס טייטש היות וואס די משנה וויל אויסרעכענען אלע פינף עינויים, און טייל פון זיי איז דאך טאקע נישט דא ביי דעם א חיוב כרת, איז פאסט יא א לשון אסור אויף אלע, דתנו רבה ורב יוסף, און די גמרא ברענגט א ראיה א ברייתא וואס מ'גייט טאקע זעהן די מקור אויף אלע אנדערע עינויים חוץ פון אכילה ושתיה, זאגט די ברייתא, די ברייתא איז בשאר ספרי דבי רב זאגט די גמרא, ספרא דבי רב דאס איז ספרא, שאר ספרי דבי רב דאס איז ספרי, און ס'שטייט דארט אין די ברייתא מנין ליום הכפורים שאסור ברחיצה בסיכה בנעילת הסנדל בתשמיש המיטה, פון ווי ווייסט מען די אלע אנדערע עינויים, תלמוד לומר, ווייל שטייט אין פסוק שבת שבתון, עס איז שבתון קען מען דרשענען שבות וואס טייטש אז דא דא נאך איסורים חוץ פון די איסור פון אכילה ושתיה דא דא נאך איסורים וואס דאס איז טאקע אלע אנדערע איסורים וואס די חכמים האבן מוסיף געווען איז ביי שבת שטייט טאקע אויך שבת שבתון וואס פון שבתון איז מען טאקע מרבה די אלע איסורי שבות די אלע חכמים'דיגע איסורים וואס דא שבת איז דא אויך יום כיפור די מקור איז פון דעם וואס שטייט שבת שבתון האט מען מוסיף געווען חכמים האבן מוסיף געווען דא די אלע אנדערע עינויים זאגט יעצט די גמרא גופא מ'האבן פריערט געלערנט חצי שיעור, רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, ריש לקיש אמר מותר מן התורה. און די גמרא ברענגט יעצט די טעם פון רבי יוחנן און די טעם פון ריש לקיש. רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, פארוואס? ווייל כיוון דחזי לאיצטרופי, איסורא קאכיל. היות וואס יעדע חלק דא קען זיך מצטרף זיין בעצם צו א שיעור, איז פשט אז אין יעדע חלק איז דא א איסור, און פארדעם אין יעדע חלק איז טאקע דא א איסור מן התורה. אזוי זאגט רבי יוחנן. ריש לקיש אמר, אז מותר מן התורה, וואס איז די טעם פון ריש לקיש? ווייל אכילה אמר רחמנא וליכא. ס'איז די לשון אכילה, איז פשט, א גאנצע שיעור. ווייניגער פון א שיעור הייסט נישט קיין אכילה. און דערפאר ווייניגער פון א שיעור האלט ריש לקיש אז ס'איז מותר מן התורה. איתיביה רבי יוחנן ריש לקיש, האט רבי יוחנן א קשיא געפרעגט צו ריש לקיש פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אין לי אלא, כל שישנו בעונש, ישנו באזהרה, ס'טייטש דא רעדט מען פון די איסור חלב, וואס ביי חלב שטייט, כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו, דא איז די תורה געבט א אזהרה אז מ'טאר נישט עסן קיין חלב, און די תורה זאגט, אז כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה לה', ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה, ס'טייטש באזונדער שטייט אויך די חיוב כרת, ס'דא אן עונש, דאס איז די חיוב כרת, איז דא א אזהרה דארט ווי די תורה זאגט מען טאר נישט, יעצט די איסור חלב איז נאר דא ביי א בהמה, ביי א חיה איז נישט דא קיין איסור חלב, און במילא זאגט די ברייתא כוי, כוי דאס איז אזא מין בעל חי וואס איז א ספק בהמה ספק חיה, און די זעלבע זאך איז חצי שיעור, א האלבע שיעור חלב, הואיל ואינו בעונש, יכול אינו באזהרה, היות וואס ס'איז נישט דא ביי דעם א עונש כרת, ווייל ביי חצי שיעור איז נישט דא קיין עונש כרת, ביי כוי וואס איז א ספק מספק איז דאך אויך נישט דא קיין עונש כרת, ממילא אפשר זאל מען זאגן אז אפילו אזהרה איז אויך נישט דא, ס'טייטש אפילו א לאו איז אויך נישט דא, מ'מעג לכתחילה עסן חלב פון א כוי, מ'מעג לכתחילה עסן חלב א חצי שיעור, תלמוד לומר, פאר דעם זאגט די ברייתא שטייט כל חלב, וואס פון כל איז מען מרבה, אז אפילו א חצי שיעור, און אפילו חלב פון א כוי, איז אויך דא אן איסור, מ'טאר דאס נישט עסן, כרת איז טאקע נישט דא ביי דעם, אבער עסן טאר מען דאס נישט, זעהן מיר דאך דא קלאר לכאורה, אז חצי שיעור איז אסור מן התורה, רש"י רעדט אויס, אז ביי כרת שטייט אויך כל האוכל ונכרתה, שטייט אויך א לשון כל, אבער פון דעסוועגן, דארט שטייט נישט כל חלב, דארט שטייט כל האוכל, פאר דעם זאגט רש"י דארט איז אנדערש. על כל פנים פרעגט רבי יוחנן א קשיא צו ריש לקיש, אונז זעען מיר דאך דא אין די ברייתא אז חצי שיעור איז אסור מן התורה, ענטפערט ריש לקיש ניין, מדרבנן, די גאנצע איסור איז טאקע נאר מדרבנן, נאר וואס דען וקרא אסמכתא בעלמא, דאס שטייט כל חלב, ס'איז נישט ממש א לימוד ס'איז נאר א אסמכתא, איז ממילא נישט קיין קשיא, ברענגט יעצט ריש לקיש א ראיה טאקע צו זיין תירוץ אז ס'קען נישט זיין ממש א לימוד, און ס'מוז זיין נאר א אסמכתא, זאגט ריש לקיש הכי נמי מסתברא, ווייל דאי סלקא דעתך דאורייתא, כוי ספיקא הוא, איצטריך קרא לאתויי ספיקא, ס'טייטש אזוי, דער גאנצער כוי איז דאך א ספק בהמה ספק חיה, און ממילא זאגט ריש לקיש, ס'קען נישט זיין אז שטייט אין די תורה כל חלב צו מרבה זיין א כוי, ווייל דער אייבערשטער כלפי שמיא גליא דער אייבערשטער ווייסט וואס די כוי איז, דער אייבערשטער ווייסט אז א כוי איז א חיה צו א בהמה, אונז ווייסט מען נישט, און ממילא ס'קען נישט זיין אז דער אייבערשטער זאל אריינלייגן אין די תורה א לימוד אז שטייט אין תורה כל חלב צו מרבה זיין אז א כוי איז אויך אסור אז מ'טאר עס נישט עסן אפילו ס'נישט דא ביי דעם כרת, ווייל דער אייבערשטער ווייסט ממה נפשך טאמער ס'איז טאקע א בהמה איז טאר מען דאס נישט עסן איז דא ביי דעם כרת טאמער עס איז א חיה מעג מען עס לכתחילה עסן און ממילא קען נישט זיין א לימוד אויף א ספק ווייל כלפי שמיא איז נישטא קיין ספיקות און ממילא מוז מען טאקע זאגן זאגט ריש לקיש אז ס'איז נאר א אסמכתא און ממילא איז נישט קיין קשיא אויף ריש לקיש אויך נישט ווייל א חצי שיעור איז אויך נאר א אסמכתא ס'איז נישט קיין לימוד פונעם פסוק זאגט אבער ר' יוחנן ניין די ראיה פון ריש לקיש איז נישט קיין ראיה אי משום הא לא איריא דאס איז נישט קיין ראיה פארוואס ווייל קסברי כוי בריה בפני עצמו, מען קען זאגן אז די כוי ס'איז דא א מחלוקת צו די כוי איז א ספק בהמה ספק חיה, אדער איז דא א צווייטע שיטה וואס האלט אז א כוי איז נישט קיין בהמה נישט קיין חיה נאר ס'איז א דריטע מין אינגאנצן, ס'איז א בריה בפני עצמו, און במילא זאגט רבי יוחנן, דיין גאנצע ראיה איז געווען געבויט אויף דעם אז כלפי שמיא איז נישט דא קיין ספיקות, מילא כלפי שמיא קען נישט די תורה מרבה זיין א כוי, זאגט רבי יוחנן ס'איז טאקע נישט קיין ספק, ס'איז א בריה בפני עצמו און די תורה לערנט ארויס אז מען טאר נישט עסן די חלב פון דעם, דאי לא תימא הכי, טאמער וועט מען נישט אזוי זאגן זאגט רבי יוחנן און רבי יוחנן ברענגט נאך א ראיה אויך דערצו ווייל הא דאמר רב אידי בר אבין אף כל לאתויי כוי רב אידי בר אבין זאגט אויף א צווייטע פלאץ אין כריתות אז דאס וואס שטייט אף כל אף כל שטייט ביי בלוט מען טאר נישט טרינקען עסן בלוט פון א בהמה פון א חיה פון א עוף איז פון אף כל לערנט מען ארויס אז בלוט פון א כוי טאר מען אויך נישט לאתויי כוי כוי ספיקא הוא איצטריך קרא לרבויי ספיקא טאמער כוי איז טאקע א ספק בהמה ספק חיה איז דארף מען נישט קיין לימוד צו זאגן אז מען טאר נישט טרינקען פון די בלוט מען טאר דאך נישט טרינקען בלוט פון א בהמה מען טאר נישט טרינקען בלוט פון א חיה איז ממה נפשך וועט מען נישט טארן טרינקען די בלוט פון א כוי, און וואס דארף מען האבן א לימוד, אלא נאר בריה שאני, נאר וואס דען מוז מען זאגן אז די כוי איז א בריה בפני עצמו דערפאר דארף מען א לימוד, הכא נמי זאגט רבי יוחנן דא אויך איז בריה שאני. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ביי יום כיפור תענו את נפשותיכם, יכול וואלט איך געמיינט ישב בחמה או בצנה כדי שיצטער, א מענטש זאל זיך פייניגן זאל גיין זיצן אין די זון אדער אין גאר א קאלטע פלאץ זיך ממש פייניגן תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק וכל מלאכה לא תעשו מה מלאכה שב ואל תעשה אזוי ווי א מלאכה נישט טון א מלאכה דארף מען איינזיצן נישט פשט מען טוט עפעס אף עינוי נפש שב ואל תעשה די זעלבע זאך די עינויים איז זאכן וואס מען טאר נישט טון נישט מען דארף זיך גיין פייניגן נאר מען טאר נישט עסן מען טאר נישט טרינקען מען טאר זיך נישט וואשן דאס איז אזעלכע סארט עינויים רעדט די תורה פרעגט די גמרא ואימא היכא דיתיב בשמשא וחיים ליה לא נימא ליה קום תוב בטולא יתיב בטולא וקריר ליה לא נימא ליה קום תוב בשמשא איז אפשר מיינט די עינויים טאקע אז נישט פשט מען זאגט פאר א מענטש גיי זיך פייניגן אבער פשט פון די עינויים איז אז למשל טאמער א מענטש זיצט דרך אגב אין די זון טאר ער נישט אוועק גיין פון דארט ווייל אז ער פייניגט זיך דארט דארף ער בלייבן דארט די זעלבע זאך טאמער א מענטש איז גאר קאלט זאגט מען אים בלייב דארט שטעל דיך נישט אויף נישט דארפסט אהין גיין לכתחילה אבער טאמער ביסט דארט זאלסט דיך נישט אויפשטעלן אפשר דאס מיינט די עינויים? זאגט די גמרא ניין, דומיא דמלאכה, מה מלאכה לא חלקת בה, אף עינוי לא תחלוק בו, ס'טייטש אזוי ווי א מלאכה, אזוי ווי ביי מלאכה איז אלעמאל אסור בעשיית מלאכה, די זעלבע זאך ביי די עינויים, דארף זיין אזא סארט עינוי וואס איז אלעמאל גלייך, נישט פשט אז דווקא ווען א מענטש איז אין די היץ אדער דווקא ווען א מענטש איז אין די קעלט, און ממילא זאגט מען אוודאי די עינויים אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה. תניא אידך, אין א צווייטע ברייתא האבן מיר געלערנט אנדערש, שטייט אין פסוק תענו את נפשותיכם, יכול ישב בחמה ובצינה ויצטער, אפשר דארף זיך א מענטש ממש גיין פייניגן זיצן אין די זון צו אין גאר א קאלטע פלאץ, תלמוד לומר שטייט אין פסוק וכל מלאכה לא תעשו, מה מלאכה, דבר שחייבין עליו במקום אחר, אזוי ווי א מלאכה איז דא אזא ענין ביי א צווייטע פלאץ, וואס טייטש נישט נאר ביי יום כיפור איז דא א איסור עשיית מלאכה, ביי שבת איז אויך דא א איסור עשיית מלאכה וואס מ'איז חייב אויף דעם כרת, אף עינוי נפש, שחייבין עליו במקום אחר, די זעלבע זאך דאס וואס שטייט דא מ'דארף זיך מענה זיין מ'דארף זיך פייניגן, איז אזא סארט זאך וואס מ'איז חייב כרת ביי דעם ביי א צווייטע פלאץ, ואיזה זה, זה פיגול ונותר, פיגול און נותר טאמער א מענטש עסט איז ער חייב כרת, איז די זעלבע זאך די עינוי וואס שטייט דא איז אויך טאמער איינער עסט איז ער חייב כרת מען רעדט פון עסן, איי אביא פיגול ונותר שהן בכרת ולא אביא את הטבל שאינו בכרת, איז אפשר טאקע אזוי זאגט די גמרא, אפשר איז דווקא פיגול און נותר טאמער איינער עט עסן פיגול און נותר יום כיפור עט ער זיין חייב צוויי מאל כרת איינס אלס פיגול ונותר און די צווייטע מאל אלס יום כיפור ווי מען חייב צוויי מאל כרת בשוגג טאמער איינער האט עס געטון בשוגג דארף מען ברענגען צוויי חטאות אבער אנדערע זאכן אפשר נישט למשל טבל טבל וואס מ'איז נישט חייב אויף דעם כרת, איז אפשר אויך נישט דא א חיוב זיך צו מענה זיין פון טבל מ'עט מעגן עסן טבל יום כיפור? תלמוד לומר, פאר דעם זאגט די ברייתא שטייט אין פסוק תענו, און נאכדעם שטייט נאכאמאל ועניתם את נפשותיכם, ריבה, די תורה איז מרבה אויך אויף טבל, איי זאגט די ברייתא אביא הטבל שהוא במיתה, ביי טבל איז דא א מיתה בידי שמים, כרת איז טאקע נישט דא דארט, אבער ולא אביא את הנבילה שאינה במיתה, אויף נבילה איז אפשר נישט דא קיין חיוב טאמער מ'עסט יום כיפור,

טאקע א מצוה צו עסן, אבער עס איז נישטא קיין איסור טאמער מען לאזט עפעס איבער פון דעם, ולא אביא את הקדשים שהן בבל תותירו, קדשים וואס מען לאזט עפעס איבער פון דעם איז מען דאך עובר אויף א לאו, מ'איז דאך עובר אויף בל תותירו, אפשר דאס וועט מען מעגן עסן יום כיפור, תלמוד לומר תענו ועניתם את נפשותיכם ריבה, מען איז מרבה אלע מיני מאכלים, ואם נפשך לומר, זאגט די ברייתא אפשר וועט מען אפפרעגן די לימוד, וויאזוי וועט מען אפפרעגן די לימוד עמיר שוין זעהן, איז ברענגט די ברייתא נאך א לימוד, הרי הוא אומר, שטייט אין פסוק ביי יום כיפור והאבדתי את הנפש ההיא, וואס נארמאל ביי אנדערע פלעצער וואס שטייט א חיוב כרת שטייט והכרתי את הנפש ההיא, וואס איז די והאבדתי? נאר וואס דען דא ליגט מרומז אז ס'איז מידה כנגד מידה, עינוי שהוא אבידת נפש, אז טאמער איינער עט זיך נישט פייניגן מיט אזא סארט עינוי פון אבידת נפש, ואיזה זה, זה אכילה ושתיה, למשל איינער, א מענטש עסט נישט, ער טרינקט נישט, איז ער מאבד די נפש. איינער וואס טוט דאס נישט יום כיפור, ער פייניגט זיך נישט אזוי, ער עסט יא, ער טרינקט יא, איז ביי אים איז געזאגט געווארן והאבדתי את הנפש ההיא, אבער אנדערע זאכן נישט, ממילא זעהן מיר אז די עינוי וואס שטייט דא, מיינט טאקע אכילה ושתיה. פרעגט אונז די גמרא מאי ואם נפשך לומר, ווי אזוי וואלסטו מיר אפגעפרעגט די פריערדיגע לימוד? ענטפערט די גמרא, ווייל וכי תימא בעריות קא משתעי קרא, אפשר די ועניתם את נפשותיכם וואס שטייט דא מיינט טאקע עריות, טייטש די איסור פון תשמיש המיטה, און דא וועט מען אויך קענען זאגן אז מען טרעפט אזא זאך ביי א צווייטע פלאץ, אזוי ווי מען האט דאך פריערט געזאגט אז מען טרעפט א ענין פון כרת ביי א צווייטע פלאץ, פיגול ונותר, מען טרעפט א ענין פון מלאכה ביי א צווייטע פלאץ ביי שבת, דא קען מען אויך זאגן, ס'איז דא א איסור עריות ביי א צווייטע פלאץ, א מענטש טאר דאך נישט וואוינען מיט אלע עריות, איז אפשר תשמיש המיטה מיינט די פסוק צו זאגן, הרי הוא אומר, פאר דעם שטייט אין פסוק והאבדתי הנפש ברענגט די ברייתא די צווייטע לימוד אז עינוי שיש בו אבידת נפש ואיזה זה זה אכילה ושתיה זאגט יעצט די גמרא דבי רבי ישמעאל תנא אין א אנדערע ברייתא האט מען געלערנט אז נאך א לימוד אז די חיוב עינוי מיינט טאקע עסן און טרינקען איז ווייל נאמר כאן עינוי שטייט דא ביי יום כיפור עינוי ונאמר להלן און שטייט אין פסוק ווען אידן זענען געגאנגען דארט אין מדבר עינוי שטייט ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אז דער אייבערשטער האט אונז געפייניגט וירעיבך האט אונז אויסגעהונגערט, ממילא זעהן מיר מה להלן עינוי רעבון, אף כאן עינוי רעבון, אזוי ווי דארט איז די עינוי וואס מען רעדט ויענך איז וירעיבך, אז מען האט נישט געהאט צו עסן, מען האט געהונגערט, איז די זעלבע זאך די עינוי וואס שטייט ביי יום כיפור איז אויך א בחינה פון הונגערן. איי, פרעגט די גמרא ונילף מאם תענה את בנותי, פארוואס לערנסטו עס ארויס פון ויענך וירעיבך פון די מדבר, לערן עס ארויס פון דעם וואס שטייט ביי יעקב אבינו לבן הארמי האט אים אנגעזאגט אם תענה את בנותי אז ער זאל זיך נישט מונע זיין פון זיי תשמיש, איז ווייטער זאל מען זאגן אז עינוי מיינט תשמיש, זאגט די גמרא ניין, דנין, עינוי דרבים מעינוי דרבים, ואין דנין עינוי דרבים מעינוי דיחיד, דא ביי יעקב אבינו איז א ענין פון א יחיד, און ממילא לערנט מען פון ויענך וירעיבך פון די מדבר. איי פרעגט די גמרא ונילף מעינוי דמצרים, דכתיב שטייט אין פסוק וירא את ענינו, ואמרינן זו פרישות דרך ארץ, אויך אן ענין פון תשמיש די מצרים האבן געפייניגט די אידן זיי האבן נישט צוגעלאזט די אידן צו די ווייבער, איז אפשר דאס מיינט עינוי, זאגט גמרא ניין, אלא דנין עינוי בידי שמים, מעינוי בידי שמים, ואין דנין עינוי בידי שמים, מעינוי בידי אדם, ס'טייטש ויענך וירעיבך, איז די אייבערשטער האט אונז געפייניגט, די אייבערשטער האט אונז אויסגעהונגערט און צום סוף האט אונז געגעבן די מן, מה שאין כן ביי די מצרים, מצרים האבן געפייניגט, און ממילא לערנט מען ארויס א עינוי בידי שמים, יום כיפור איז דאך א עינוי בידי שמים, די אייבערשטער באפעלט אונז אונז זאל מען זיך מענה זיין, לערנט מען ארויס ענדערש פון מדבר ווי איידער פון מצרים. זאגט די גמרא, שטייט אין פסוק, המאכילך מן במדבר, און דער פסוק זאגט ווייטער למען ענותך, אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן מן אונז צו פייניגן, און וואס טייטש נישט געפייניגט ווערט, וואס איז די פייניגונג איז דא ווען מען עסט מן, איז רב אמי ורב אסי דא א מחלוקת, חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו, ס'טייטש ווי נישט ווי אידן אין די מדבר, מען האט דאך נישט געוואוסט מארגן פון ווי עט קומען עסן, און במילא איז דאס געווען א בחינה פון א עינוי, וחד אמר אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל, די צווייטע זאגט אז די בחינה פון די עינוי איז געווען אז ווי נישט ווי די מאן האט געהאט די זעלבע צורה, אפילו טאקע מ'האט געקענט טועם זיין אלע מיני טעמים אין דעם, אבער די צורה איז געווען די זעלבע, און ממילא האט עס נישט געזעטיגט ווי געהעריגע עסן, פארדעם איז דאס א בחינה פון א עינוי. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט מכאן, פון דא זעהן מיר רמז לסומין שאוכלין ואינן שבעין, אז בלינדע עסן און זיי ווערן נישט זאט. אמר אביי, האט אביי געזאגט הילכך, מאן דאית ליה סעודתא, ווער ס'האט א סעודה לא ליכלה אלא ביממא, זאל עס נאר עסן בייטאג ווען ער זעט עס, אזוי וועט ער ווערן געזעטיגט. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט מאי קרא שטייט אין פסוק אין קהלת, טוב מראה עיניים מהלך נפש, דאס איז אויך מרמז אויף די ענין, אז טוב מראה עיניים ס'איז בעסער א זאך וואס מען זעט, מהלך נפש פון סתם עפעס א אנדערע הנאה, ווייל אז מען זעט האט מען מער הנאה. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, טוב מראה עיניים באישה, יותר מגופו של מעשה, אז די הנאה וואס א מענטש האט ווען ער קוקט אויף א פרוי איז מער ווי די גופו של מעשה אליין, שנאמר ווי שטייט אין פסוק טוב מראה עיניים מהלך נפש.